בעזרת השם יתברך מסכת קידושין דף בית, מ'הייבט אן דף בית עמוד א' די נייע מסכתא, זאגט די הייליגע משנה, האישה נקנית בשלש דרכים, ס'דא דריי וועגן וויאזוי א מאן קען קונה זיין א פרוי, וואס טאמער א מאן איז קונה א פרוי מיט איינע פון די דריי וועגן, ווערט די פרוי אן אשת איש, און זי טאר מער נישט חתונה האבן זי טאר מער נישט וואוינען מיט אנדערע מענער, ווייטער זאגט די משנה, וקונה את עצמה בשתי דרכים, ס'דא צוויי וועגן וואס א פרוי קען זיך צוריק קונה זיין פון איר מאן, אז פון דעמאלטס און ווייטער העט זי יא מעגן חתונה האבן מיט אנדערע מענער, זי ווערט אויס אשת איש ווי מ'וועט שוין זעהן די משנה, איז קודם הייבט אן די משנה מיט די שלש דרכים וואס א מאן קען קונה זיין א פרוי, איז זאגט די משנה נקנית בכסף, בשטר ובביאה, סיי מיט כסף, כסף מיינט סיי כסף סיי שווה כסף, די מאן געבט פאר די פרוי געלט אדער שווה כסף, און ער זאגט איר הרי את מקודשת לי, מיט די געלט איז ער איר קונה זי ווערט אן אשת איש, דאס איז כסף, ווייטער שטר מיינט אז די מאן שרייבט א שטר פארן פרוי, און ער געט עס איר, און ער שרייבט אינעם שטר הרי את מקודשת לי אז אפילו די שטר אליין איז נישט ווערט קיין געלט, איז היות וואס ס'איז א שטר קען מען אויך אזוי קונה זיין א פרוי, און די דריטע איז בביאה טאמער א מאן איז בועל א פרוי און ער זאגט איר התקדשי לי בביאה זו איז ער איר אויכעט קונה. איז דרך אגב, ברענגט די משנה א מחלוקת בית שמאי בית הלל מיט וויפיל געלט קען מען קונה זיין א פרוי, איז בכסף בית שמאי אומרים בדינר ובשווה דינר, אז כסף מיינט א דינר אדער א שווה דינר, וואס דאס א זילבערנע סארט מטבע, ובית הלל אומרים, בפרוטה ובשווה פרוטה, דאס א קופערנע מטבע, ס'איז ווייניגער ווי א דינר, וכמה היא פרוטה זאגט די משנה, אחד משמונה באיסר האיטלקי, א אכטל פון א איסר האיטלקי, איסר האיטלקי איז א זילבערנע סארט מטבע, א אכטל פון דעם איז א פרוטה, איז בית הלל האלטן ס'גענוג א פרוטה, מיט א פרוטה קען מען שוין קונה זיין א פרוי. על כל פנים, צוריק צו די ערשטע חלק פון די משנה, מען האט געזען אז וקונה את עצמה בשתי דרכים, וואס זענען די צוויי וועגן וואס א פרוי קען זיך אליין קונה זיין, זאגט די משנה וקונה את עצמה בגט, ובמיתת הבעל, אדער מיט א גט, ווען דער מאן געבט א גט פארן פרוי, איז זי זיך אליין קונה זי מעג יעצט חתונה האבן מיט אנדערע מענער, אדער במיתת הבעל, די מאן שטארבט, מעג יעצט די פרוי חתונה האבן מיט אנדערע מענער, זאגט די משנה ווייטער, היבמה נקנית בביאה, דהיינו יבמה דאס איז א פרוי וואס איר מאן איז געשטארבן אן קינדער, איז ווען די מאן שטארבט אן קינדער טאר זי נישט יעצט גיין חתונה האבן מיט וועם זי וויל, נאר זי דארף ווארטן אז איינער פון די ברודערס פונעם מאן זאלן איר מייבם זיין, איז וויאזוי איז מען מייבם? מיט ביאה, ברגע וואס איינער פון די ברודערס פונעם מאן וועלן וואוינען מיט איר, האט מען מקיים געווען מצוות יבום, יעצט ווערט זי זיין פרוי, און אזוי איז ער איר קונה, דאס איז. טאמער ער וויל איר קונה זיין, ווייטער וקונה את עצמה, וויאזוי איז זיך די יבמה אליין קונה? דהיינו לאמיר זאגן א פרוי'ס מאן איז געשטארבן אן קינדער, און די ברודער האט נישט געמאכט קיין יבום, איז א דערווייל טאר זי נישט חתונה האבן מיט א צווייטן, וויאזוי העט זי מעגן חתונה האבן מיט א צווייטן וויאזוי איז זי זיך אליין קונה? זאגט די משנה צוויי וועגן אדער בחליצה, אז דער ברודער האט איר געגעבן חליצה מעג זי יעצט גיין חתונה האבן, אדער ובמיתת היבם, טאמער די ברודער העט שטארבן, און ס'איז נישט דא קיין אנדערע ברודערס, איז מעג זי אויכעט גיין חתונה האבן יעצט מיט א צווייטע מאן. זאגט די הייליגע גמרא, מ'האמער געזעהן אין די משנה, האישה נקנית בשלש דרכים, פרעגט די גמרא, האישה נקנית, מאי שנא הכא דתנא האישה נקנית, ומאי שנא התם דתנא האיש מקדש, דהיינו מ'העט זעהן אין די צווייטע פרק, דארט זאגט די משנה האיש מקדש, און ממילא פרעגט די גמרא, פארוואס שטייט נישט דא האישה מתקדשת, וואס איז דאס די לשון נקנית, פארוואס כאפט אן די תנא א לשון נקנית? ענטפערט די גמרא, משום דקא בעי למיתני כסף, דהיינו, היות וואס די תנא פון אונזער משנה וויל דיך אויסרעכענען די דריי זאכן בכסף בשטר ובביאה, איז איינע פון די דריי זאכן איז כסף, איז ביי כסף פאסט א לשון קנין, דערפאר כאפט אן די משנה א לשון קנין האישה נקנית. איי ווי ווייסט מען טאקע אז ביי כסף פאסט א לשון קנין? איז ברענגט דא די גמרא א שטיקל גמרא וואס מ'עט זעהן בהמשך אזוי זאגט רש"י דהיינו די עיקר סוגיא נישט דא די עיקר סוגיא איז בהמשך אבער די גמרא דערמאנט דא א שטיקל אז מ'עט זעהן בהמשך וכסף מנלן פון ווי ווייסט מען טאקע אז מ'קען מקדש זיין א פרוי מיט געלט? איז עמער זעהן בהמשך אז גמר קיחה קיחה משדה עפרון מ'לערנט עס ארויס א גזירה שווה כתיב הכא, שטייט ביי א קידושין כי יקח איש אישה, וכתיב התם, ווען אברהם אבינו האט געקויפט די פעלד דארט, שדה עפרון, שטייט נתתי כסף השדה קח ממני, איז לערנט מען ארויס אזוי ווי שטייט דא כי יקח, און דארט שטייט השדה קח ממני, אז אזוי ווי דארט איז געווען מיט געלט נתתי כסף, איז דא אויך, כי יקח איש אישה איז אויכעט מיט געלט, פון דא לערנט מען ארויס אז מען קען מקדש זיין א פרוי מיט געלט. ווייטער ווי ווייסט מען אז ביי כסף פאסט א לשון קנין? ווייל וקיחה איקרי קנין דכתיב השדה אשר קנה אברהם, שטייט טאקע דארט ביים שדה עפרון השדה אשר קנה אברהם, זעט מען אז מיט די געלט האט ער עס קונה געווען, פאסט דא א לשון קנין, דערפאר כאפט אן אונזער משנה, האישה נקנית בשלש דרכים, אי נמי, נאך א תירוץ זאגט די גמרא, און ווי תוס' שמועסט אויס, אז פאר די גמרא איז נאכנישט געפאלן די פריערדיגע תירוץ, ווייל דאס וואס שטייט אין פסוק השדה אשר קנה אברהם, מיינט נאכנישט אז אברהם אבינו האט עס קונה געווען מיט די געלט וואס ער האט געצאלט, קען זיין ער האט געצאלט געלט, און שפעטער האט ער געמאכט א צווייטע קנין, דערפאר ברענגט די גמרא נאך א פסוק, א פסוק פון ירמי', דארט שטייט קלאר שדות בכסף יקנו, אז מען קען קויפן פעלדער מיט געלט, זעהן מיר אז ביי פעלדער פאסט א לשון פון קנין ווען מען קויפט עס מיט געלט, איז היות וואס מען לערנט ארויס קיחה קיחה משדה עפרון, מען לערנט ארויס קידושי אישה פון פעלדער, איז פאסט דא אויך א לשון קנין, תנא האישה נקנית, דערפאר שטייט ביי אונזער משנה די לשון קנין האישה נקנית. איי אויב אזוי פרעגט די גמרא, וניתני התם האיש קונה, אויב אזוי פארוואס אין די צווייטע פרק שטייט האיש מקדש, טאמער טאקע די לשון קנין איז א לשון וואס שטייט אין די תורה, מען לערנט עס ארויס פון פסוק, זאל דארט אויך שטיין האיש קונה? ענטפערט די גמרא ניין, מעיקרא תנא לישנא דאורייתא, דהיינו ווען די פרק הייבט זיך אן די מסכת הייבט זיך אן, הייבט מען אן מיט א דאורייתא'דיגע לשון, וואס נקנית איז א לשון וואס מ'לערנט ארויס אין די תורה, ולבסוף אין די צווייטע פרק איז תנא לישנא דרבנן, כאפט אן די תנא א דרבנן'דיגע לשון, די לשון פון קידושין ווייל קידושין דאס איז א דרבנן'דיגע לשון, ס'ווערט נערגעץ נישט דערמאנט אין די תורה א לשון פון קידושין, פרעגט טאקע די גמרא מאי לישנא דרבנן, וואס איז די משמעות פון די ווארט קידושין? פארוואס האבן עס חז"ל אנגערופן קידושין? ווייל דאסר לה אכולי עלמא כהקדש, ווייל ווען די מאן איז מקדש א פרוי ווערט זי אסור אויף יעדעם ווי הקדש, איז דערפאר פאסט א לשון קידושין. פרעגט אונז די גמרא, וניתני הכא האיש קונה, דהיינו פיין, האסט אראפגעלייגט א גוטן תירוץ פארוואס אונזער משנה כאפט אן א לשון קנין, ווייל מ'לערנט עס ארויס קיחה קיחה משדה עפרון, אבער פארוואס שטייט האישה נקנית? פארוואס שטייט נישט האיש קונה פארוואס רעדט מען נישט פון די מאן? ענטפערט די גמרא, ווייל משום דקא בעי למיתנא סיפא וקונה את עצמה, ווייל די משנה וויל אויך זאגן אז די פרוי איז קונה את עצמה בשתי דרכים, מיט א גט און מיט מיתת הבעל, דהיינו דארט רעדט מען בדידה פון די פרוי, איז תנא נמי רישא בדידה דערפאר שטייט שוין אויך האישה נקנית. איי פרעגט די גמרא, פארוואס דארף שטיין די סיפא וועגן די פרוי, פארוואס רעדט מען דארט פון די פרוי, זאל די גאנצע משנה רעדן צום מאן, וניתני האיש קונה ומקנה, אז א מאן קען קונה זיין א פרוי דורך דריי וועגן, און ער קען צוריק מקנה זיין פארן פרוי דורך צוויי וועגן בגט ובמיתת הבעל, זאגט די גמרא, ווייל משום דאיכא מיתת הבעל, דלאו איהו קא מקנה, מן שמיא הוא דמקנה לה, דהיינו ביי מיתת הבעל נישט פשט די מאן איז מקנה די פרוי צוריק צו זיך, נאר מן השמים איז די מאן געשטארבן און די פרוי איז זיך אליין קונה, איז מילא דארט מוז שטיין אז די אישה איז קונה את עצמה, איז אז ס'שטייט שפעטער אישה קונה את עצמה שטייט שוין אויך אנפאנג האישה נקנית, ואיבעית אימא, נאך א תירוץ, זאגט די גמרא, פארוואס שטייט האישה נקנית און שטייט נישט האיש קונה, ווייל אי תנא קונה, הוה אמינא אפילו בעל כרחה, ווען ס'וואלט געשטאנען האיש קונה, וואלט איך געמיינט אפילו בעל כרחה די פרוי דארף נישט מסכים זיין, תנא האישה נקנית דמדעתה אין שלא מדעתה לא, פארדעם שטייט האישה נקנית, דהיינו די פרוי מוז מסכים זיין, זי מוז מסכים זיין אז די מאן זאל איר קונה זיין, ס'איז נאר מדעתה, בעל כרחה קען מען נישט מקדש זיין א פרוי. פרעגט אונז די גמרא, ומאי איריא דתנא שלש, ליתני שלושה, דהיינו פארוואס שטייט האישה נקנית בשלש דרכים, וואלט געדארפט שטיין בשלושה דרכים, שלושה איז א לשון זכר, שלש איז א לשון נקבה, איז די דרך פון די תורה איז די תורה נארמאל כאפט אן א לשון זכר, איז דא אויך די משנה וואלט געדארפט אנכאפן א לשון זכר, און שרייבן שלושה נישט שלש? ענטפערט די גמרא, ווייל משום דקא בעי למיתני דרך, ודרך לשון נקבה הוא, דהיינו היות די משנה האט געוואלט זאגן שלש דרכים, דרכים איז א לשון נקבה, דרך איז א לשון נקבה, דערפאר שטייט שלש דרכים און נישט שלושה דרכים, ווייל דרך איז א לשון נקבה כאפט מען שוין אויך אן שלש א לשון נקבה, יעצט ווי ווייסט מען אז דרך איז א לשון נקבה? דכתיב, ווייל ס'שטייט אין פסוק, והודעת להם את הדרך, ילכו בה, דאס גייט ארויף אויפן תורה, איז שטייט דא ילכו בה, בה איז א לשון נקבה, זעהן מיר אז דרך איז א לשון נקבה, איז דערפאר כאפט אויך אן די משנה שלש וואס דאס איז אויך א לשון נקבה, איי אויב אזוי פרעגט די גמרא, ואלא הא דתניא, אויב אזוי זיי מיר מסביר א משנה אין זבים, די משנה זאגט דארט בשבעה דרכים בודקין את הזב, דהיינו א זב דאס איז א מאן וואס זעהט א געוויסע זיווה, א געוויסע סארט ראיה וואס קומט ארויס פון אים, איז די משנה זאגט דארט אז די ראי' וואס קומט ארויס פון די מאן וואס דאס איז מטמא א מאן דאס מאכט א מאן א זב דאס איז נאר טאמער ס'איז ארויס אלס א מחלה דהיינו טאמער ער איז קראנק געווארן ס'איז ארויס א זיווה ווערט ער טמא אבער טאמער די זיווה איז ארויס וועגן א צווייטע סיבה וועגן א אונס און די משנה רעכנט דארט אויס זיבן סיבות וואס א זיווה קען ארויסקומען מחמת אונס במאכל במשתה בחולי במשא בקפיצה מראה הרהור איז טאמער ס'איז געשעהן דורך די זיבן וועגן הייסט דאס נישט קיין זיווה און ס'איז נישט מטמא די מאן. יעצט ווייטער, דאס איז נאר ביי א מאן, ביי א פרוי איז נישט שייך א אונס, ביי א מאן איז שייך א אונס, אבער על כל פנים שטייט דארט, בשבעה דרכים בודקין את הזב, איז דא זיבן וועגן וואס מ'איז בודק א זב, מ'פרעגט אים וועגן די זיבן וועגן, מ'פרעגט אים אפשר די זיווה ארויס וועגן איינע פון די זיבן וועגן, אויב יא איז ער נישט טמא, אבער על כל פנים ניתני שבע, דארט וואלט געדארפט שטיין שבע, דהיינו נאכדעם וואס דו זאגסט מיר אז דרך איז א לשון נקבה, וואלט געדארפט שטיין בשבע דרכים, שבע איז אויך א לשון נקבה, און ס'שטייט נישט אזוי, דארט שטייט שבעה דרכים, שבעה איז א לשון זכר, איז וואס גייט דא פאר? ענטפערט די גמרא, ווייל משום דקא בעי למיתני דרך, ואשכחן דרך דאיקרי לשון זכר, דהיינו היות וואס שטייט דארט דרכים שבעה דרכים, דרך איז א לשון זכר, די גמרא וועט זיך שוין שטעלן אז א מינוט צוריק האסטו געזאגט דרך איז א לשון נקבה, אבער דא כאפט אן די גמרא אז דרך איז א לשון זכר, איז אז דרך איז א לשון זכר שטייט שוין שבעה דרכים, שבעה איז אויך א לשון זכר, יעצט וואו זעהן מיר אז דרך איז א לשון זכר, דכתיב שטייט אין פסוק, בדרך אחד יצאו אליך ובשבעה דרכים ינוסו לפניך, דאס גייט ארויף אויף די שונאים פון כלל ישראל ווען מ'וועט מלחמה האלטן מיט זיי, אבער על כל פנים שטייט בדרך אחד, זעהן מיר אחד איז א לשון זכר, איז דרך אחד דרך איז אויך א לשון זכר, און בשבעה דרכים, שבעה איז א לשון זכר איז דרכים איז אויך א לשון זכר, זעהן מיר אז די פסוק זאגט דרך און דרכים כאפט אן א לשון זכר, איז דערפאר שטייט אויך אין די משנה אין זבים שבעה דרכים א לשון זכר, פרעגט אבער די גמרא, אי הכי, קשו קראי אהדדי, וקשיא נמי מתניתין אהדדי, דהיינו אויב אזוי האמיר דא א סתירה סיי אין די משניות אז ביי אונז כאפט אן די משנה א לשון נקבה און דארט אין זבים כאפט אן די משנה א לשון זכר, חוץ דעם וואס אונז האמיר דא א סתירה אין די פסוקים, פריערט האמיר געזען אז די פסוק נוצט דרך א לשון נקבה והודעת להם את הדרך ילכו בה, און דא זעהן מיר אז די פסוק נוצט דרך מיט א לשון זכר בדרך אחד בשבעה דרכים, ענפערט די גמרא ס'איז נישט קיין סתירה, קראי אהדדי לא קשיין, דהיינו צווישן די פסוקים איז נישט דא קיין סתירה ווייל דרך אין אמת'ן אריין קען זיין ביידע ס'קען זיין א לשון זכר און ס'קען זיין א לשון נקבה הכא דבתורה קאי דהיינו ביי די ערשטע פסוק והודעת להם את הדרך ילכו בה וואס דאס גייט ארויף אויפן תורה ותורה איקרי לשון נקבה און די תורה ווערט גערופן א לשון נקבה דכתיב תורת השם תמימה משיבת נפש שטייט נישט תמים משיב נפש שטייט תמימה משיבת נפש א לשון נקבה איז דערפאר כתב לה בלשון נקבה דערפאר כאפט אן די פסוק דרך אויך א לשון נקבה ווייטער התם די פסוק פון בדרך אחד יצאו אליך בשבעה דרכים ינוסו לפניך דארט רעדט מען פון א מלחמה דבמלחמה קאי דדרכו של איש לעשות מלחמה ואין דרכה של אישה לעשות מלחמה מלחמה האט שייכות מיט מענער נישט מיט פרויען איז דערפאר כתב לה בלשון זכר, דערפאר דארט איז דרך א לשון זכר, און ממילא נישט קיין סתירה צווישן די פסוקים, און די זעלבע זאך זאגט די גמרא צווישן די משניות איז אויך נישט קיין סתירה, מתניתין אהדדי לא קשיין, הכא דלגבי אישה קאי קתני לה בלשון נקבה, אונזער משנה רעדט פון א פרוי, איז דערפאר כאפט אן די משנה דעם דרך וואס דרך איז א לשון נקבה, און די זעלבע זאך שלש דרכים שלש איז אויך א לשון נקבה, ווייטער התם אין זבים דלגבי איש קאי, דארט רעדט מען פון א מאן, ווייל ווי מ'האט געשמועסט דדרכו של איש ליבדק ואין דרכה של אישה ליבדק, דאס אז מ'איז בודק ביי א זב צו ס'איז געווען באונס צו נישט דאס איז נאר ביי א מאן, ביי א פרוי איז דאס נישט שייך דהא אישה נמי באונס מיטמאה א פרוי אפילו באונס ווערט אויך טמא קומט אויס די משנה דארט רעדט דייקא פון א מאן, איז תני לשון זכר, דערפאר שטייט דארט בשבעה דרכים, דרכים איז א לשון זכר, שבעה איז א לשון זכר, די גאנצע משנה כאפט דארט אן א לשון זכר. פרעגט יעצט אבער די גמרא, מאי טעמא תני שלש משום דרכים, ניתני דברים וניתני שלשה, דהיינו, האסט מיר פיין פארענטפערט אז אונזער משנה רעדט פון א פרוי, דערפאר דרך ביי אונזער משנה איז א לשון נקבה, דערפאר כאפט מען אן שלש איז אויך א לשון נקבה, אבער אויף דעם פרעגט די גמרא לאז אפ דרכים, די דרך פון די משניות איז דאך נארמאל אנצוכאפן א לשון זכר, איז לאז אפ די ווארט דרכים וואס דאס קען מיינען ביידע א זכר נקבה, זאג דברים, וואס דברים איז א לשון זכר, און נאכדעם העסטו קענען זאגן שלשה, די גאנצע משנה העט קענען זיין א לשון זכר, ס'העט שטיין בשלשה דברים האישה נקנית. ענטפערט די גמרא ניין, ס'איז געווען א סיבה פארוואס אונזער משנה האט דייקא אנגעכאפט א לשון דרכים און נישט דברים, ווייל משום דקבעי למיתני ביאה, היות וואס די משנה האט אויסגערעכנט איינע פון די זאכן דא איז ביאה, וביאה איקרי דרך, און ביאה ווערט גערופן אין פסוק דרך דכתיב שטייט א פסוק אין משלי ודרך גבר בעלמה כן דרך אישה מנאפת, איז דרך איז א לשון ביאה, איז דערפאר כאפט אן די משנה דייקא לשון דרכים און נישט דברים, פרעגט אבער די גמרא הא תינח ביאה, כסף ושטר מאי איכא למימר, פיין זאגט די גמרא, ביאה איז טאקע דרך ווערט גערופן ביאה, אבער די משנה ביי אונז רעדט דאך נישט נאר פון ביאה, די משנה זאגט כסף בשטר ובביאה, איז אלס ביאה אויס כאפט טאקע די משנה אן א לשון דרכים, אבער וואס איז מיט די אנדערע זאכן כסף און שטר? אלץ כסף און שטר וואלט די משנה יא געדארפט אנכאפן א לשון דברים, ענטפערט די גמרא ניין משום ביאה, דהיינו אלץ ביאה אליין האט די משנה אנגעכאפט די לשון. איי פרעגט די גמרא ותנא תרתי אטו חדא, דהיינו איז דא דא דריי זאכן כסף, שטר און ביאה, איז ווייל ביי איינס פון זיי פאסט א לשון דרכים, איז די אנדערע צוויי דארפן זיך צובייגן צו די איינס, דהיינו שטייט דאך דא אויך כסף און שטר, כסף און שטר איז צוויי קעגן איינס, איז אלץ די צוויי וואלט געדארפט שטיין דברים אנשטאטס דרכים, ענטפערט די גמרא ניין, ביאה איז חשוב'ער פון די אנדערע, ווייל הנך נמי צורך ביאה נינהו, דהיינו די גאנצע תכלית פון די חתונה איז דאך צורך ביאה, איז אפילו טאקע כסף און שטר איז אנדערע זאכן אבער די גאנצע צורך פון כסף און שטר איז צוצוקומען צו ביאה, איז דערפאר כאפט אונזער משנה אן דרכים, ווייל מען האט געזען אין פסוק איז ביאה איקרי דרך, ואיבעית אימא, נאך א תירוץ זאגט די גמרא פארוואס אונזער משנה האט אנגעכאפט דרכים און נישט דברים, אז הא מני ר' שמעון היא, אונזער משנה גייט כשיטת ר' שמעון, דתניא מ'האט געלערנט אין א ברייתא ר' שמעון אומר, מפני מה אמרה תורה כי יקח איש אישה, ולא כתב כי תלקח אישה לאיש, פארוואס שטייט אין פסוק כי יקח איש אישה און נישט כי תלקח אישה לאיש, זאגט ר' שמעון, מפני שדרכו של איש לחזר על האישה, ואין דרכה של אישה לחזר על איש, דהיינו די תורה וויל אונז דא מגלה זיין אז די דרך איז אז די מאן זאל גיין זוכן די פרוי און נישט פארקערט נישט א פרוי זאל זיך זוכן א מאן און ער געבט נאך א משל משל לאדם שאבדה לו אבידה מי חוזר על מי בעל אבידה מחזר על אבידתו דהיינו א מענטש פארלירט אן אבידה איז ווער זוכט וועם די בעל אבידה זוכט זיין אבידה נישט פארקערט נישט די אבידה זוכט די בעל אבידה איז די זעלבע זאך ביי א מענטש ווי רש"י זאגט אז חוה דאך באשאפן געווארן פון איינע פון די ביינער פון אדם, דהיינו די פרוי איז אן אבידה כאילו וואס די מאן האט פארלוירן, איז די דרך איז אז די מאן זאל זוכן די פרוי נישט פארקערט נישט די פרוי זאל זוכן די מאן, און ממילא אונזער משנה גייט אויך כשיטת ר' שמעון, איז היות וואס מען זעהט אז ר' שמעון זאגט אז די תורה האט אנגעכאפט דייקא א לשון כי יקח איש אישה ווייל די תורה האט אונז געוואלט מגלה זיין די דרך ווי מען דארף זיך פירן, האט אונזער משנה אויך אנגעכאפט א לשון דרך, ווייל די משנה האט אונז אויך געוואלט מרמז זיין אז דאס איז די דרך, די דרך איז אז די מאן זוכט די פרוי, נישט פארקערט נישט די פרוי זוכט די מאן, פארדעם ביי קידושין פאסט א לשון דרך. פרעגט אונז די גמרא, והא דתנן, די משנה אין זבים בשבעה דרכים בודקין את הזב, ליתני דברים, פארוואס דארט שטייט דרך, זאל דארט שטיין בשבעה דברים,

אתרוג שווה לאילן בשלושה דרכים ליתני דברים, דהיינו ס'איז דא א משנה אין ביכורים און די משנה זאגט דארט אז א אתרוג איז גלייך צו א אילן בשלושה דרכים, איז פארוואס שטייט דארט דרכים? ס'וואלט געדארפט שטיין דברים. יעצט, וואס זאגט דארט די משנה ווי רש"י רעדט אויס? די משנה זאגט אז ס'איז דא געוויסע זאכן וואס א אתרוג בוים איז גלייך צו א אילן, און ס'איז דא געוויסע זאכן וואס ס'איז גלייך צו א ירק, דהיינו ס'איז דא אזא זאך אילנות, ביימער וואס וואקסן, ס'וואקסט אויף דעם פירות, שפעטער איז דא ירקות, וועדזשטעבלס, וואס וואקסט אויף די ערד, איז א אתרוג בוים איז דא זאכן וואס ס'איז גלייך צו דעם, איז דא זאכן וואס איז גלייך צו דעם, איז די משנה זאגט דארט ס'דא דריי זאכן וואס א אתרוג בוים איז גלייך צו א אילן צו יעדע בוים, וועלכע דריי זאכן? איז ווי רשי רעדט אויס די ערשטע זאך איז ערלה, די ערשטע דריי יאר ווען ס'וואקסט א בוים טאר מען נישט עסן פון די פירות, דאס איז ערלה, דאס איז אויך דא ביי אתרוג בוים, די צווייטע איז נטע רבעי די פערדע יאר ווען ס'וואקסט פירות פון א בוים דארף מען ארויף טראגן די פירות צו ירושלים, איז דאס איז אויך דא ביי אתרוג בוים, און די דריטע זאך וואס א אתרוג איז גלייך צו א בוים איז אז לענין שמיטה גייט מען בתר חנטה, דהיינו חנטה, דאס איז פאר די פירא וואקסט, וואקסט ארויס אזא קליינע בלימעלע, איז דא וואס זאגן אז חנטה איז ווען די בלימעל קומט ארויס, ס'איז דא וואס זאגן אז חנטה איז ווען די בלימעל פאלט אראפ, אבער על כל פנים, ווען זאגט מען אז א פירא הייסט א שמיטה'דיגע פירא? טאמער די חנטה איז געווען די יאר פון שמיטה, דהיינו לאמיר זאגן א בוים האט חונט געווען שמיטה, שפעטער די פירא איז געוואקסן דאס נעקסטע יאר, די אכטע יאר, די יאר נאך שמיטה האט מען אראפגענומען די פירא פון בוים, און נישט קיין נפקא מינה, מען זאגט נאך אלץ אז די פירא איז א שמיטה'דיגע פירא, איז די זעלבע זאך ביי אתרוג בוים מען גייט נאכן חנטה, ביי ירקות איז נישט אזוי, ביי ירקות גייט מען אלעמאל נאכן לקיטה, ווען מען נעמט עס צאם איז דעמאלטס ווערט נקבע צו עס איז שמיטה'דיג צו נישט, איז ביי אילנות איז נישט אזוי, איז מיט די דריי זאכן איז א אתרוג בוים גלייך צו אילנות, אבער על כל פנים פארוואס שטייט דארט דרכים? פארוואס שטייט נישט דארט דברים? ענפערט די גמרא ווייל משום דבעינן מיתני סיפא ולירק בדרך אחד, דהיינו היות וואס אין די סיפא פון יענע משנה וויל די משנה זאגן אז ס'איז טאקע גלייך צו א בוים מיט דריי זאכן אבער ס'גלייך צו א ירק בדרך אחד, איז דארט דארף שטיין בדרך אחד דארף שוין אויך שטיין אין די רישא בשלושה דרכים, יעצט אין א רגע וועלן מיר זעהן די גמרא וועט פרעגן אז ווייטער וואס וואס האסטו מיר געענטפערט? אין די סיפא זאל אויך שטיין דברים נישט דרכים. אבער איידער מען קומט צו צו די קשיא פון די גמרא איז לאמיר קודם מסביר זיין וואס איז דאס ולירק בדרך אחד מיט וועלכע זאך איז א אתרוג גלייך צו ירקות איז ווי רשי רעדט אויס לענין שנת המעשר דהיינו די ערשטע יאר די צווייטע יאר נאך שמיטה געבט מען מעשר ראשון מעשר שני די דריטע יאר און די זעקסטע יאר געבט מען מעשר עני. יעצט וויאזוי קוקט מען אן א פירא צו מען געבט פון דעם מעשר שני צו מעשר עני? אויך, מען גייט נאכן חנטה. דאס איז אבער אלץ ביי פירות פון א בוים. ביי ירקות איז נישט אזוי, ביי ירקות גייט מען נאכן לקיטה. טאמער מען האט עס מלקט געווען די צווייטע יאר געבט מען פון דעם מעשר שני, טאמער מען האט עס מלקט געווען די דריטע יאר געבט מען פון דעם מעשר עני. איז כלפי דעם זאגט מען אז א אתרוג איז גלייך צו ירקות, מען גייט נאכן לקיטה, אבער על כל פנים, מיט דעם וויל די גמרא פארענטפערן דערפאר האט די רישא פון די משנה אנגעכאפט בשלושה דרכים, ווייל די משנה וויל אנכאפן די סיפא בדרך אחד, אבער די גמרא פרעגט גראד, סיפא נמי ניתני דבר, פארוואס דארף שטיין די סיפא בדרך אחד, זאל שטיין אין די סיפא ולירק בדבר אחד, ענטפערט די גמרא ניין, התם קמשמע לן, דדרכיה דאתרוג כירק,

איז אזוי ווי די דרך פון ירקות, אז וואס? אז אזוי ווי ירקות איז די די חילוק צווישן ירקות און אילנות איז אז א בוים איז וויאזוי ווערט א בוים געוואסערט? מיט רעגן וואסער, א מענטש פלאנצט איין א בוים וואסערט ער נישט אליין דעם בוים, ער פארלאזט זיך אויף די רעגן וואסער, ביי ירקות איז נישט אזוי, ביי ירקות גיסט מען צו וואסער, איז א אתרוג בוים גיסט מען אויך צו וואסער, איז דערפאר זאגט אונז די משנה אז דאס איז די דרך, דהייני היות וואס די דרך פונעם אתרוג בוים איז פונקט ווי ירקות, איז דערפאר לענין מעשרות קוקט מען עס אויך אן ווי א ירק און ס'גייט בתר לקיטה, איז דרך אגב רשי רעדט דא אויך אויס אז די סיבה טאקע פארוואס ירקות און פירות קוקט מען אן אנדערש לענין מעשרות אז דאס גייט בתר חנטה און דאס גייט בתר לקיטה איז ווייל מ'לערנט דאך ארויס גאנץ תרומות ומעשרות פון דגן תירוש ויצהר, דהיינו מן התורה, איז נאר דגן תירוש ויצהר מחיוב בתרומות ומעשרות, אנדערע זאכן נישט, פון דעסט וועגן, חזל האבן מחייב געווען תרומות ומעשרות ביי אנדערע זאכן אויך, אבער זיי האבן עס מסמיך געווען אויפן פסוק, דהיינו זיי האבן געזאגט אז דווקא אזא סארט זאך וואס איז אזוי ווי דגן תירוש ויצהר אז וואס, אז ס'ווערט געוואסערט נאר מיט רעגן וואסער, דארט גייט מען נאכן חנטה, ביי אנדערע זאכן ביי ירקות, גייט מען בתר לקיטה, איז על כל פנים ווייטער א אתרוג, די דרך פונעם אתרוג בוים איז אזוי ווי א ירק, און דערפאר, גייט די מעשרות בתר לקיטה, און דערפאר כאפט אן אן די משנה א לשון דרך און נישט א לשון דבר. פרעגט יעצט אבער די גמרא והא דתנן פון נאך א משנה אין ביכורים, די משנה זאגט דארט כוי, כוי דאס איז אזא סארט בעל חי וואס איז ספק בהמה ספק חיה ס'איז נישט דאס און נישט דאס, און זאגט דארט די משנה יש בו דרכים שווה לחיה, מיט געוויסע זאכן איז כוי דומה צו א חיה אז וואס? אז אזוי ווי ביי א חיה איז דא א מצוות כיסוי הדם, איז די זעלבע זאך ביי כוי איז אויך דא מצוות כיסוי הדם, ביי בהמה איז דאס נישט דא, ביי כוי איז דאס יא דא, ווייטער ויש בו דרכים שווה לבהמה, ס'דא געוויסע זאכן וואס א כוי איז גלייך צו א בהמה, אז אזוי ווי ביי א בהמה איז דא א איסור חלב, איז ביי כוי איז אויך דא א איסור חלב, ביי א חיה איז נישט דא א איסור חלב, ביי כוי איז דא די חומרות פון ביידע סיי פון א חיה סיי פון א בהמה, די זעלבע זאך זאגט די משנה ויש בו דרכים שווה לחיה ולבהמה, ס'דא געוויסע זאכן וואס כוי איז גלייך צו א חיה מיט א בהמה אז מ'דארף עס שעכטן, ביי פיש איז דאך נישטא קיין שחיטה, אבער דא דארף מען עס שעכטן ויש בו דרכים שאינו שווה לא לחיה ולא לבהמה, דהיינו א חיה מעג מען מרביע זיין מען מעג עס מאכן וואוינען מיט א צווייטע חיה, א בהמה מעג מען מאכן וואוינען מיט א צווייטע בהמה, א כוי טאר מען נישט נישט מיט א חיה נישט מיט א בהמה, אבער על כל פנים דארט אויך, ניתני דברים, פארוואס שטייט דארט דרכים? וואלט געדארפט שטיין דברים, און דא קענסטו מיר נישט פארענטפערן אז די משנה האט אונז געוואלט עפעס מחדש זיין מיט א דרך, ווייל ס'איז נישטא עפעס, ס'איז נישטא קיין שום חידושים דא, נישטא קיין שום דרך וואס די משנה האט אונז דא געוואלט מחדש זיין, ותו, און די זעלבע זאך נאך א משנה הא דתנן, מיר האבן געלערנט אין א משנה אין גיטין, די משנה זאגט דארט אז ווען א שליח ברענגט א גט פון מדינת הים צו ארץ ישראל, דארף ער זאגן אין בית דין בפני נכתב ובפני נחתם, מען דארף עדות זאגן אז ער האט געזען ווי מען האט געשריבן די גט און ווי מען האט עס גע'חתמ'עט, איז די משנה זאגט דארט אז די זעלבע זאך ביי א שטר שחרור פון אן עבד, איז אויכעט דארף מען זאגן בפני נכתב ובפני נחתם, און די משנה זאגט זו אחת מן הדרכים ששוו גיטי נשים לשחרורי עבדים דאס איז איינע פון די וועגן וואס גיטי נשים און שחרורי עבדים זענען גלייך איינער צום אנדערן, ס'דא געוויסע זאכן וואס זענען נישט גלייך איינער צום אנדערן, למשל, טאמער א מאן שיקט א גט און נאכדעם וואס ער האט געשיקט מיטן שליח דעם גט וויל ער צוריקציען, קען ער צוריקציען, אבער ווען מען שיקט א שחרור, קען מען נישט צוריקציען נאכדעם וואס מ'האט עס ארויסגעשיקט, ווייל דער קנעכט האט שוין זוכה געווען אין דעם, אבער על כל פנים, דארט אויכעט, שטייט זו אחת מן הדרכים, פארוואס שטייט דרכים? ניתני דברים, וואלט געדארפט שטיין דברים, דא קענסטו מיר נישט פארענטפערן אז די סיבה וואס די משנה האט אנגעכאפט דרכים איז ווייל די משנה האט אונז געוואלט עפעס מחדש זיין עפעס וועגן עפעס א דרך, נישט דא דא קיין שום דרך דא, אלא נאר, און ממילא אלץ די אלע קשיות, ענטפערט די גמרא א נייע תירוץ, וואס מיט דעם וועט מען קענען מסביר זיין די אלע משניות, וואס שטייט דארט א לשון דרכים אנשטאטס דברים, זאגט די גמרא, כל היכא דאיכא פלוגתא תני דרכים וכל היכא דליכא פלוגתא תני דברים. דהיינו, יעדע משנה וואס די משנה וויל ארויסברענגען געוויסע חילוקים ווי מ'עט שוין מסביר זיין, דארט פאסט א לשון דרכים, מה שאין כן דארט וואו ס'איז נישט דא קיין חילוקים, דארט פאסט א לשון דברים. פשט אזוי, ביי אונזער משנה שטייט האישה נקנית בשלש דרכים, איז פארוואס שטייט דרכים? ווייל די משנה וויל אונז מחדש זיין אז ביי די דריי זאכן בכסף בשטר ובביאה קען מען קונה זיין א פרוי, אבער מיט חופה, ווי מ'עט זעהן קומענדיגע בלאט, קען מען נישט קונה זיין א פרוי, דערפאר פאסט א לשון דרכים אז מיט די דריי וועגן יא, אנדערע וועגן נישט. די זעלבע זאך ביי א זב, שטייט אז בודקין את הזב בשבעה דרכים, ווייל מיט די זיבן זאכן זאגט מען אז א זב איז אן אונס, אנדערע סארט זאכן ווי למשל שינה, א מענטש שלאפט און ער זעט א זיבה, דאס הייסט נישט קיין אונס, דערפאר דארט פאסט אויך א לשון דרכים, די זעלבע זאך ביי אן אתרוג, דארט שטייט אויך אתרוג שווה לאילן בשלושה דרכים, איז דארט זאגט די משנה קלאר ולירק בדרך אחד, דהיינו ס'איז דא געוויסע זאכן וואס די אתרוג איז נישט שווה צו א אילן, פאסט אויך א לשון דרכים, די זעלבע זאך כוי, האבן געזען כוי יש בו דרכים וואס איז שווה לחיה, יש בו דרכים שווה לבהמה, איז קלאר די משנה וויל ארויסברענגען אז ס'איז דא חילוקים, ס'דא געוויסע זאכן וואס איז גלייך צו א חיה, ס'איז דא געוויסע זאכן וואס איז גלייך צו א בהמה איז ווייטער פאסט א לשון דרכים. די זעלבע זאך די משנה אין גיטין, די משנה זאגט דארט אז א גט איז גלייך צו א שטר שחרור זו אחת מן הדרכים ששוו גיטי נשים שחרורי עבדים, האבן מיר געשמועסט ס'דא אנדערע זאכן, ווי למשל צוריקציען פונעם גט נאכדעם וואס מ'האט עס געשיקט מיט א שליח, מיט דעם איז א גט און א שטר שחרור אנדערש, איז פאסט דארט אויך א לשון דרכים. אבער ביי אזא סארט פלאץ ווי אלע דינים זענען גלייך וואס ס'איז נישט דא קיין חילוקים ווי מ'וועט שוין זען, דארט טאקע פאסט א לשון דברים, זאגט טאקע די גמרא דייקא נמי, דקתני סיפא, שטייט אין די סיפא דארט לגבי אתרוג, זאגט דארט די משנה אין ביכורים ר' לעזער אומר אתרוג שווה לאילן לכל דבר, ר' לעזער האלט אז א אתרוג איז גלייך צו א אילן מיט אלעמען, פשט, לויט ר' לעזער איז נישט דא קיין חילוק צווישן א אתרוג און א אילן, אויך נישט לענין מעשרות, איז פארדעם היות עס איז נישט דא קיין חילוקים, כאפט ער אן א לשון דבר, שוה בכולן לכל דבר, ער כאפט נישט אן א לשון דרך, שמע מינה, זאגט די גמרא איז טאקע געדרינגען פון דעם אז דאס איז פשט ווען א משנה כאפט אן דרכים און דאס איז פשט ווען א משנה כאפט אן דברים.